בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף פ א, מ'הייבט אן דף פ א עמוד א, זיבן שורות פון אויבן, רב ורב יהודה, זאגט די הייליגע גמרא, רב ורב יהודה, הוו קאזלי באורחא, רב ורב יהודה זענען געגאנגען צוזאמען אונטערוועגנס, הוה קאזלא ההיא אתתא קמייהו, איז געווען א פרוי וואס איז געגאנגען פאר זיי, אמר ליה רב לרב יהודה, האט רב געזאגט צו רב יהודה, דל כרעיך מקמי גיהנם, הייב אויף די פיס, מען דארף לויפן, מען דארף גיין פאר איר ווייל אז נישט, איז וועט מען אנקומען אין גיהנם אריין ווייל עס איז דא א שאלה דא פון יחוד, אמר ליה, האט רב יהודה געזאגט צו רב, והא מר הוא דאמר בכשרים שפיר דמי, דו אליין האסט דאך געזאגט, געזאגט אז צוויי מענער מיט א פרוי טאמער די מענער זענען נישט קיין פרוצים זענען כשרים איז נישט קיין שאלה פון יחוד וואס איז די פראבלעם? אמר ליה האט רב געענטפערט צו רב יהודה מי יימר דבכשרים כגון אנא ואת ווער זאגט אז כשרים מיינט אזוי ווי מיך און דיך קען זיין אונז הייסט מיר פרוצים אלא כגון מאי כגון רבי חנינא בר פפא וחבריו קען זיין כשרים מיינט אזעלכע צדיקים ווי רבי חנינא בר פפא וחבריו ווי רשי צייכנט צו אז מען האט געזען דף לט דף מ די גרויסע נסיונות וואס רבי חנינא בר פפא איז אלץ בייגעשטאנען איז זיי הייסן כשרים אבער ביי אונז ווער זאגט און ממילא דארף מען זיך מונע זיין פון יחוד אפילו צוויי מענער אזוי ווי אונז, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, מלקין על היחוד ואין אוסרין על היחוד, פשט, טאמער איינער איז עובר אויף יחוד געבט מען מלקות אויף דעם, נישט די מלקות וואס שטייט אין די תורה נאר מכות מרדות מדרבנן, אבער מ'אסר'ט נישט אויף יחוד פשט אן אשת איש, וואס האט זיך מייחד געווען, ווערט נישט אסור אויף איר מאן, א אשת איש וואס זינדיגט, ווערט אסור אויפן מאן, אבער אויף יחוד אליין אסר'ט מען נאך נישט א פרוי אויף איר מאן, זאגט די גמרא אמר רב אשי, לייגט רב אשי צו לא אמרן אלא ביחוד פנויה, אבל ביחוד אשת איש לא, שלא תהא מוציא לעז על בניה, פשט, דער דין אז מען געבט מלקות, איז נאר ווען איינער איז זיך מייחד מיט א פנויה, דעמאלטס געבט מען, פאר ביידע מלקות, אבער טאמער איינער איז זיך מייחד מיט אן אשת איש און מען עט געבן מלקות, עלן זיין אזעלכע וואס האלטן אז מסתמא די סיבה וואס מען האט געבן מלקות איז ווייל בעצם קומט מיתה פשט אין אמת'ן אריין האבן זיי געזינדיגט דא, די סיבה וואס מען האט געבן מלקות איז ווייל בזמן הזה נישט דא קיין מיתה האט מען געבן מלקות, אבער אז גייט ארויס א שמועה אז מען האט באמת געזינדיגט העט מען זאגן אז די קינדער זענען ממזרים איז דאך נישט אזוי ס'איז סך הכל געווען יחיד און ממילא ביי אן אשת איש כדי נישט מוציא לעז צו זיין אויף די קינדער געבט מען נישט קיין מלקות זאגט אבער די גמרא אז מר זוטרא מלקי ומכריז מר זוטרא האט יא געגעבן מלקות אפילו פאר אן אשת איש אבער ער האט מכריז געווען ער האט אויסגערופן אז יעדער זאל וויסן אז די סיבה וואס מען האט געגעבן דא מלקות איז אלס די איסור יחוד נישט ווייל די פרוי האט געזינדיגט כדי טאקע זאל נישט ארויסגיין א לעז אויף די קינדער אמר ליה רב נחמן מפרהטיא לרב אשי רב נחמן מפרהטיא האט געזאגט צו רב אשי מר נמי לילקי ולכריז פארוואס טוסטו נישט אזוי פארוואס געסטו נישט קיין מלקות און דו עסט אויסרופן אז ס'איז נאר וועגן די איסור יחוד, אמר ליה, האט רב אשי געזאגט איך קען דאס נישט טון, ווייל איכא דשמע בהא ולא שמע בהא, ס'וועלן זיין אזעלכע וואס וועלן הערן פון די מלקות, זאלן נישט הערן פון די הכרזה, און זיילן מוציא לעז זיין אויף די קינדער און כדי דאס זאל נישט געשען, געב איך אינגאנצן נישט קיין מלקות פאר אן אשת איש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, מלקין על לא טובה השמועה, פשט מ'געט מכות מרדות, אפילו אויף לא טובה השמועה מען הערט א א שמועה לא טובה מען הערט א א מענטש טוט עבירות ער איז פרוץ בעריות געבט מען אפילו אויף אזא שמועה מלקות שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק די נביא זאגט דארטן שמואל אלי הכהן זאגט פאר די קינדער אל בני כי לא טובה השמועה איז ווי רשי צייכנט צו אל איז א לשון פון א לאו יעצט עס איז נישט ממש א ראיה עס איז רק לאסמכתא אבער מען זעט דא אין דעם פסוק אז א ענין פון א לאו אז גייט ארויס א שמועה אויף א מענטש איז נישט קיין גוטע שמועה און מילא איינער וואס גייט ארויס נישט א גוטע שמועה אויף אים געבט מען אפילו אויף דעם מכת מרדות זאגט די גמרא מר זוטרא מותיב לה אפסירה על כתפיה מר זוטרא האט אויך אזוי געטון ער האט געגעבן מלקות פאר מענטשן וואס ארויס נישט קיין גוטע שמועות אויף זיי איז ער פלעג נעמען א אפסירה אפסירה איז דאס אן אפסר א שטריק וואס מען פירט א בהמה מיט דעם ער פלעג עס לייגן אויף די מענטש אנדערע זאגן אז מיט דעם האט ער געשלאגן על כל פנים ומקרי ליה און ער פלעגט טאקע ליינען הויעך זאגן די פסוק אל בני די פסוק וואס שטייט אל בני כי לא טובה השמועה פלעג ער זאגן הויעך בשעת מען האט געגעבן די מלקות, זאגט אונז די גמרא ווייטער אמר רבה, האט רבה געזאגט, בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד, דהיינו א פרוי וואס איר מאן איז אין שטאט איז נישט דא קיין חשש יחוד, און ווי רש"י זאגט, א פרוי וואס האט זיך מייחד געווען ווען איר מאן איז אין שטאט, געבט מען נישט קיין מלקות אויף דעם, יעצט די שאלה איז, צו מען מעג לכתחילה זיך אזוי מייחד זיין צו נישט, איז א מחלוקת אין די מפרשים, זאגט די גמרא ווייטער אמר ר' יוסף, פתח פתוח לרשות הרבים אין חוששין משום יחוד, אז טאמער די טיר פונעם שטוב איז אפען צום רשות הרבים איז אויך אין אזא ציור נישט דא קיין יחוד, ווייל יעדער איינער קען אריינקומען. זאגט די גמרא ווייטער, רב ביבי, איקלע לבי רב יוסף, רב ביבי איז אמאל געווען אין שטוב פון רב יוסף, איז בתר דכרך ריפתא, זיי האבן געגעסן א סעודה, נאכן סעודה די סעודה איז געווען אויפן צווייטן שטאק, און וויאזוי מען איז ארויף אויפן צווייטן שטאק מיט א לייטער, און זיי האבן געענדיגט דעם סעודה, איז רב יוסף ארויס פון שטוב, רב ביבי געבליבן דארט, איז אמר להו, האט רב יוסף געזאגט פאר זיינע שטוב'ס מענטשן דארט, שקולי דרגא מתותי ביבי, נעמטס אראפ דעם לייטער פון רב ביבי, פשט רב ביבי וועט בלייבן אויפן צווייטן שטאק אבער מיין פרוי געפינט זיך אינדערהיים, איז כדי ס'זאל נישט זיין קיין שאלה פון יחוד נעמטס אוועק די לייטער, אזוי קען ער נישט אראפקומען, איי פרעגט די גמרא, והאמר רבה בעלה בעיר אין חוששין משום יחוד איז דאך געווען אין שטאט איז אז רב יוסף איז געווען אין שטאט איז דאך נישטא קיין שאלה פון יחוד ענטפערט די גמרא שאני רב ביבי דשושבינתיה הויא וגייסא ביה רב ביבי איז געווען היימיש מיט די פרוי פון רב יוסף און מילא דא איז נאך אלץ געווען א חשש יחוד אפילו אז רב יוסף איז געווען אין שטאט זאגט די גמרא יעצט ווייטער אמר רב כהנא זאגט רב כהנא איז אזוי רב כהנא רעדט דא פון צוויי צימערן אן אינדרויסענדיגסטע צימער מיט א אינעווייניגסטע צימער און אין איינע פון די צימערן איז דא מענער און די אנדערע איז ווייבער, איז זאגט רב כהנא אנשים מבחוץ ונשים מבפנים, אין חוששין משום יחוד טאמער די פרויען זענען די אינעווייניגסטע צימער, איז נישט דא קיין שאלה פון יחוד טאמער פארקערט, אנשים מבפנים ונשים מבחוץ, חוששין משום יחוד טאמער די פרויען זענען די אינדרויסענדיגסטע צימער, איז יא דא א חשש יחוד פארוואס? ווייל ווען די פרויען זענען די אינעווייניגסטע צימער, איז וואס די חשש? א מאן עט דאך נישט אריינגיין אין די צימער פון די פרויען, ווייל וואס האט ער צו זוכן דארט? נאר וואס די חשש אז א פרוי עט ארויסקומען בשעת'ן ארויסגיין עט זי דורכגיין די שטוב פון די מענער, און אזוי עט זי ארויסגיין אינדרויסן, איז דאס איז נישט קיין יחוד, ווייל אז א פרוי גייט אריין אין א שטוב פון מער פון איין מאן האט מען געזען אז טאמער זענען נישט קיין פרוצים איז נישט קיין שאלה פון יחוד, און מילא ביי אזא אופן איז נישטא קיין יחוד אבער פארקערט טאמער די מענער זענען די אינעווייניגסטע צימער און די פרויען זענען די אינדרויסנדיגסטע צימער, איז א מאן וואס וויל ארויסגיין דארף אדורכגיין די שטוב פון די פרויען, איז דא א שאלה פון יחוד ער וועט זיין דארט אליין מיט פרויען, איז דא א שאלה פון יחוד איז פארדעם ביי אזא אופן טאר מען נישט. זאגט די גמרא אז רב כהנא האט טאקע אזוי געלערנט אבער במתניתא תנא איפכא אין א ברייתא שטייט פונקט פארקערט אז ווען די פרויען זענען די אינדרויסענדיגסטע צימער דארט איז נישט דא א שאלה פון יחוד ווען די פרויען זענען די אינעווייניגסטע צימער איז יא דא א שאלה פון יחוד פארוואס ווייל די ברייתא האלט אז ווען די פרויען זענען די אינעווייניגסטע צימער איז א מאן פון די אינדרויסענדיגסטע צימער קען זיך דארט אריינכאפן ער כאפט זיך דארט אריין איז קיינער עט אים נישט קומען דארט נאכקוקן איז דא א שאלה פון יחוד פארקערט ווען די פרויען זענען אינדרויסן איז אפילו טאקע א מאן אויפן וועג ארויס גייט דורך די שטוב פון די פרויען אבער ווי נישט ווי אלע זיינע חברים זענען נאך אינעווייניג איז ער עט נישט זינדיגן מיט די פרויען דארט ווייל ער האט מורא אז זיינע חברים וועלן קומען אריינקוקן א צווייטע מאן עט וועלן ארויסגיין און ממילא ביי אזא אופן זאגט די ברייתא נישט דא א שאלה פון יחוד פשט די ברייתא און רב כהנא לערנען ביידע פונקט פארקערט איינער פונעם צווייטן אמר אביי ממילא זאגט אביי השתא דאמר רב כהנא הכי ותנא מתניתא איפכא היות וואס רב כהנא זאגט אזוי און די ברייתא שטייט פארקערט אנא נעביד לחומרא עמער אונז טוהן לחומרא ווי ביידע שיטות, פשט, זאל קיינמאל נישט זיין א צימער אין א צווייטע צימער וואס אין איינס איז דא מענער און די אנדערע איז דא פרויען. זאגט די גמרא ווייטער, אביי, דייר גולפי, אביי, ווען עס האט זיך צוזאמגענומען מענער מיט פרויען פאר א חופה צו פאר א דרשה צו וואס, איז פלעג ער מאכן א מחיצה פון קריגעלעך, אזוי אז טאמער איינער גייט אריבער די מחיצה, עלן זיך איינע פון די קריגלעך שאקלען, צוברעכן, מ'העט הערן אז איינער איז דא אריבער פון איין זייט צו די צווייטע רבא דייר קנה רבא פלעגט מאכן א מחיצה פון שטאנגען אויך מ'האט געהערט א קול אז איינער גייט אריבער אמר אבין אבין האט געזאגט סקבא דשתא ריגלא די שווערסטע צייט אין יאר איז ימים טובים וואס דעמאלטס נעמען זיך צאם מענער און פרויען אין בית מדרש מ'שמועסט איינער מיטן צווייטן איז ס'א זמן וואס איז מסוגל אויף עבירות ווי תוס' זאגט אז ס'דא זאגן אז דאס איז די סיבה וואס מ'זאגט בה"ב נאך פסח און סוכות איז צו מכפר זיין אויף די עבירות, זאגט די גמרא ווייטער, הנך שבוייתא דאתאי לנהרדעא, ס'איז געווען א מעשה פון געפאנגענע פרויען וואס זענען אנגעקומען צו נהרדעא, און די בני נהרדעא האבן אויסגעלייזט די פרויען, און מ'האט זיי געלייגט אין שטוב פון ר' עמרם, אסקינהו לבי ר' עמרם חסידא, מ'האט זיי געלייגט אויפן בוידעם, פון רב עמרם חסידא, און אשקולו דרגא מקמייהו, ס'איז געווען אויפן בוידעם, געווען א לייטער ארויפצוגיין, איז מען האט אוועק גענומען דעם לייטער קיינער זאל זיך נישט קענען מייחד זיין מיט די געפאנגענע פרויען, און בהדי דקא חלפה חדא מנייהו, איז געווען א פרוי וואס האט אריבער דעם טיר, און נפל נהורא באיפומא, ס'האט באלאכטן די הויז, פשט איר שיינקייט האט באלאכטן דארט אראפ, רב עמרם האט דאס געזען, שקליה רב עמרם לדרגא האט רב עמרם גענומען א לייטער, דלא הוו יכלין בי עשרה למדלייא, דלייא לחודיה, צען מענטשן אליין האבן נישט געקענט שלעפן די לייטער, אבער ר' עמרם אלס די תאווה האט געקריגן א כח ער האט אליין געשלעפט דעם לייטער און געלייגט דארט ביים טיר סליק ואזיל און ער האט געוואלט ארויפגיין טון אן עבירה כי מטא לפלגא דרגא איפשח ווען ער איז אנגעקומען ביים האלבן לייטער האט ער אויסגעשפרייט די פיס פשט ער האט זיך אליין אפגעשטעלט און רמא קלא האט זיך גענומען שרייען נורא בי עמרם ס'ברענט א פייער אין שטוב פון עמרם ער האט געוואלט אז אלע שכנים זאלן קומען אזוי עט ער זיך שעמען אתו רבנן, די חכמים זענען געקומען מען האט געהערט ס'איז דא א פייער מען איז געקומען אויסלעשן די פייער, איז מען האט געזען וואס דארט איז געווען, אמרו ליה, האבן זיי געזאגט צו רב עמרם, כסיפתינן, האסט אונז פארשעמט, ס'א בושה אזא תלמיד חכם געשענט אזא זאך, אמר להו האט רב עמרם זיי געזאגט מוטב תיכספו בי עמרם בעלמא הדין, ולא תיכספו מיניה לעלמא דאתי, ענדערש זאלט עץ ענק שעמען מיט מיר אויף די וועלט, ווי איידער אויף יענע וועלט, און אשבעיה דינפק מיניה, רב עמרם נאך די מעשה האט באשוואוירן די יצר הרע זאל ארויסגיין פון אים, נפק מיניה כי עמודא דנורא, די יצר הרע איז טאקע ארויס פון אים ווי א באלקן פון פייער, אמר ליה, האט ר' עמרם געזאגט פאר יצר הרע, חזי דאת נורא ואנא בישרא, קוק דו ביסט פייער איך בין פלייש, ואנא עדיפנא מינך, און איך בין מער פון דיר, כ'האב זיך מתגבר געווען אויף דיר. זאגט די גמרא ווייטער, ר' מאיר הוה מתלוצץ בעוברי עבירה, ר' מאיר פלעגט חוזק מאכן פון מענטשן וואס זענען נכשל אין עבירות, אז ווי גרינג ס'איז זיך צו מתגבר זיין אויפן יצר הרע, ער האט חוזק געמאכט ווי אזוי א מענטש ווערט נכשל, יומא חד איז געווען א טאג אז ר' מאיר איז אריבער דארט ביי ביי עפעס א טייך, אידמי ליה שטן כאיתתא בהך גיסא דנהרא, און דער שטן האט זיך פארשטעלט ווי א פרוי אויפן צווייטן זייט טייך. איז לא הוה מברא, דארט איז נישט געווען קיין שיפן זאלן אריבער פירן מענטשן פון איין זייט טייך צום צווייטן, איז נקט מצרא ר' מאיר האט גענומען א שטריק, ס'איז געווען אזא דינע שטיקל האלץ, וואס די וועג אריבער צו גיין די טייך איז מען געגאנגען אויף די האלץ, מ'האט אנגעכאפט די שטריק נישט אראפ צו פאלן, איז אזוי איז ער אריבער געגאנגען דעם טייך, ער האט געוואלט אריבער גיין, וקא עבר, און אזוי האט ער אנגעהויבן אריבער צו גיין כי מטא פלגא מצרא ווען ער איז אנגעקומען ביים האלב טייך, שבקיה, האט די שטן אים אפגעלאזט, פשט די תאווה איז אוועק, און אמר די שטן האט געזאגט אי לאו דקא מכרזי ברקיעא, הזהרו בר' מאיר ותורתו ווען נישט מ'רופט אויס אין הימל אז מען דארף אויפפאסן פון דיר מיט דיין תורה, שויתיה לדמך תרתי מעי, וואלט איך געמאכט דו זאלסט ווערד זיין צוויי מעה פשט כ'וואלט דיך געמאכט עובר ובטל, כ'וואלט דיך געמאכט זאלסט גארנישט ווערד זיין ווייל כ'וואלט דיך מכשיל געווען, די זעלבע זאך זאגט די גמרא רבי עקיבא הוה מתלוצץ בעוברי עבירה רבי עקיבא פלעג אויך חוזק מאכן פון מענטשן וואס ווערן נכשל, יומא חד אידמי ליה שטן כאיתתא בריש דיקלא, איין טאג האט זיך די שטן פארשטעלט ווי א פרוי אויפן שפיץ פון א דעקל בוים, נקטיה לדיקלא, רבי עקיבא האט אנגעכאפט דעם בוים וקסליק ואזיל האט אנגעהויבן ארויפקריכן, כי מטא לפלגא דדיקלא ווען ער איז אנגעקומען ביים האלב שבקיה האט אים דער שטן אפגעלאזט אמר האט דער שטן געזאגט צו רבי עקיבא אי לאו דמכרזי ברקיעא הזהרו ברבי עקיבא ותורתו שויתיה לדמך תרתי מעי די זעלבע לשון פון פריערט ווען נישט מען רופט אויס אין הימל ווי גרויס דו ביסט וואלט איך דיר געמאכט עובר ובטל איך וואלט דיר געמאכט זאלסט גארנישט ווערד זיין זאגט די גמרא ווייטער פלימו הוה רגיל למימר כל יומא גירא בעיניה דשטן פלימו פלעגט זאגן יעדן טאג גירא בעיניה דשטן פשט א פייל אין אויג פונעם שטן ער האט געשאלטן דעם שטן יומא חד איין טאג מעלי יומא דכיפורי הוה איז געווען ערב יום כיפור אידמי ליה כעניא דער שטן האט זיך פארשטעלט ווי ארעמאן אתא ער איז געקומען צום שטוב פון פלימו קרא אבבא ער האט געקלאפט אויפן טיר בעטן א נדבה אפיקו ליה ריפתא מ'האט אים געגעבן א ברויט אמר ליה האט דער שטן געזאגט צו פלימו יומא כי האידנא אזא טאג ווי ערב יום כיפור כולי עלמא גואי ואנא אבראי יעדער זיצט אינעווייניג מיך לאזסטו אינדרויסן איז עייליה וקריבו ליה ריפתא האט ער אים אריין געברענגט און מען האט אים געגעבן צו עסן ברויט אין שטוב אמר ליה די שטן זאגט צו פלימו יומא כי האידנא אזא טאג כולי עלמא אתכא ואנא לחודאי יעדער זיצט ביים טיש מיך שטעלסטו אין די זייט מען האט אים געשטעלט אין אזא זייט איז שוין אתיוהו אותבוהו אתכא מען האט אים געזעצט ביים טיש הוה יתיב די שטן איז דארט געזעצן מלא נפשיה שיחנא וכיבי עליה האט ער זיך אנגעפילט זיין גוף מיט אזעלכע שחין מיט אזעלכע מיסע בלאטערן, והוה קעביד מילי דמאיס, און ער האט געטון מיסע זאכן, ס'איז געווען ממש א גרויל צו זיצן לעבן אים, אמר ליה האט פלימו אים געזאגט, תיב שפיר זיץ נארמאל, דו פארמיסט דער גאנצע עולם דא, אמר ליה האט דער שטן געזאגט צו פלימו הבו לי כסא געב מיר א גלעזל וויין, יהבו ליה כסא, מ'האט אים געגעבן א גלעזל וויין, אכמר, ער האט גע ער האט אריינגעשפיגן, ער האט זיך אזוי פארשליימט און שדא ביה כיחו ער האט אריינגעשפיגן די שליים אינעם גלעזל אריין, נחרו ביה. איז די שטוב האבן אנגעהויבן שרייען אויפן ארען מאן שקא ומית, איז דער ארען מאן פלוצלינג געשטארבן פשט דער שטן האט זיך געהאלטן געמאכט ווי א טויטער כאילו ער איז געשטארבן פון די אלע בושות, איז שמעו דהוה קאמרי, און מען האט געהערט פון אינדרויסן קומט קולות פלימו קטל גברא פלימו קטל גברא אז פלימו האט געהארגעט א מענטש, עס איז אלץ געווען דער שטן ער האט געמאכט כאילו אז אז די גאנצע גאס רעדט שוין, איז פלימו האט געהערט אז יעדער רעדט אז ער האט געהארגעט איינעם, איז ערק איז ער אנטלאפן, ער האט געוואוסט ער האט געמיינט אז די פאליציי וועט אים קומען כאפן אויף דעם וואס ער האט געהארגעט איינעם איז ער אנטלאפן, וטשא נפשיה בבית הכסא האט זיך באהאלטן בית כסא אינדרויסן פון שטאט, אזל בתריה, דער שטן געגאנגען נאך אים, נפל קמיה, און דארט לעבן די בית כסא האט זיך אויך געמאכט ווי א טויטע, כי דחזייה דהוה מצטער, ווען דער שטן האט געזען אז פלימו איז זיך שטארק מצטער, גלי ליה נפשיה האט ער זיך מגלה געווען און האט געוויזן אז ער איז ער נישט קיין ארעמאן, ס'איז דער שטן, אמר ליה האט דער שטן געזאגט צו פלימו מאי טעמא אמרת הכי, פארוואס זאגסטו אזוי, פארוואס שעלטסטו מיר, האט אים פלימו געפרעגט ואלא היכי אימא איז וואס דען זאל איך זאגן, אמר ליה, האט דער שטן געזאגט לימא מר רחמנא נגער ביה בשטן, וואלסט געדארפט זאגן אז דער אייבערשטער זאל זיך אויפרעגן אויפן שטן, פשט נישט שעלט דעם שטן נאר בעט דעם באשעפער זאלסט דיך קענען מתגבר זיין אויפן שטן. זאגט די גמרא ווייטער, רבי חייא בר אשי הוה רגיל כל עידן דהוה נפל לאפיה יעדן טאג ביי תחנון האט ער יעדן טאג איז ער געפאלן אויפן פנים געזאגט תחנון, און הוה אמר און ער פלעגט דאווענען הרחמן יצילנו מיצר הרע אז דער אייבערשטער זאל אים מציל זיין פונעם יצר הרע, יומא חד, איין טאג, שמעתינהו דביתהו, האט זיין פרוי געהערט ווי ער דאווענט אז די אייבערשטער זאל אים אפהיטן פון יצר הרע, אמרה האט זי געזאגט צו זיך, מכדי הא כמה שני דפריש ליה מינאי, שוין אפאר יאר וואס ער האט פורש געווען פון מיר, פון זיין אייגענע פרוי, ווייל איך האב אלעמאל געמיינט ווייל ער איז אלט, איז מאי טעמא קאמר הכי, פארוואס דאווענט ער אז די אייבערשטער זאל אים שומר זיין פון יצר הרע, האט דאך מער נישט קיין יצר הרע, ער איז שוין אויסגעוואקסן. שוין האט זי מחליט געווען זי גייט אים פרובירן, יומא חדא הוה קא גריס בגינתיה, איין טאג האט ער געלערנט ביי זיך אין גארטן, קשטה נפשה, די פרוי זיינע האט זיך אנגעטון מיט שיינע תכשיטים, און חלפה ותנייה קמיה, זי איז געגאנגען פאר אים, אמר לה, האט רבי חייא בר אשי געפרעגט מאן את, האט איר נישט דערקענט, ווער ביסטו? אמרה, האט זיין פרוי געזאגט, אנא חרותא, איך הייס חרותא, א נאמען פון עפעס א זונה דארט, דהדרי מיומא, איך בין היינט צוריק געקומען, איז תבעה, רבי חייא בר אשי האט געוואלט זינדיגן מיט איר, אמרה ליה האט זי אים געזאגט, אייתי ניהליה להך רומנא דריש צוציתא, גיי ברענג מיר דעם רימון וואס זיצט דארט אויף א צווייגל אויפן שפיץ בוים, איז שוור, רבי חייא בר אשי האט געטאנצן, אזל אתייה ניהלה, און ער האט געברענגט דעם. דער רימון וואס האט געבעטן פאר איר. יעצט שטייט נישט למעשה צו זיי האבן יא געזינדיגט צו נישט, א מחלוקת אין מפרשים על כל פנים, כי אתא לביתיה, ווען ער איז אהיים געקומען, הוה קא שגרא דביתהו תנורא, זיין פרוי האט אנגעהייצט די אויוון, זי האט געבאקן דארט, סליק וקא יתיב בגויה, איז רבי חייא בר אשי אריין אינעם אויוון, אמרה ליה, די פרוי האט אים געפרעגט מאי האי וואס איז דאס, אמר לה האט ער איר פארציילט הכי והכי הוה מעשה דאס איז געווען די מעשה, אמרה ליה, האט זי אים געזאגט אנא הואי, ס'איז געווען מיך, ס'איז נישט געווען קיין זונה, ס'איז אלעס געווען מיט מיר, האסט נישט עובר געווען אויף גארנישט, לא אשגח בה, האט זיך נישט צוטון געמאכט פון איר, ער האט איר נישט געגלייבט. עד דיהבה ליה סימני ווילאנג זי האט אים נישט געגעבן קיין סימן אז ס'איז טאקע געווען זי, אמר לה, צום סוף האט ער איר געזאגט אנא מיהא לאיסורא איכווני, איך למעשה האב אינזינען געהאט צו טון א עבירה, טאקע איז עס נישט געווען קיין עבירה צום סוף, אבער איך האב אינזינען געהאט צו זינדיגן, איז כל ימיו של אותו צדיק היה מתענה, ער האט זיך געפייניגט, ער האט געפאסט כל ימיו, עד שמת באותה מיתה, ביז צום סוף טאקע איז ער געשטארבן פון די מיתה, פשט, צום סוף איז ער געשטארבן, ער איז פארברענט געווארן, דתניא, ברענגט טאקע די גמרא א ראיה פון א ברייתא אז אפילו א מחשבה פון א עבירה א כוונה צו טון א עבירה אויף דעם דארף מען אויך א כפרה, איז שטייט אין די ברייתא, די פסוק זאגט אישה הפרם והשם יסלח לה, איז במה הכתוב מדבר פון וואס רעדט די פסוק, די פסוק רעדט דא פון א מאן וואס האט מפר געווען די נדר פון די פרוי, אבער פון דעסטוועגן שטייט והשם יסלח לה די פרוי דארף א כפרה, איז פון וואס רעדט די פסוק, די פסוק רעדט באישה שנדרה בנזיר א פרוי וואס האט מקבל געווען אויף זיך נזירות. ושמע בעלה והפר לה און די מאן האט מפר געווען די נדר פשט די פרוי באמת'ן אריין איז נישט קיין נזיר והיא לא ידעה שהפר לה בעלה אבער די פרוי האט נישט געוויסט אז די מאן האט מפר געווען והיתה שותה יין ומטמאה למתים זי איז געגאנגען זי האט געטרינקען וויין זי האט זיך מטמא געווען למתים זי האט נישט געוויסט אז זי איז עכט נישט קיין נזירה איז פשט זי האט געמיינט זי איז עובר אויף אן עבירה אין אמת'ן אריין האט זי נישט עובר געווען איז פון דעסטוועגן שטייט אין פסוק והשם יסלח לה אז זי דארף א כפרה זאגט די גמרא טאקע רבי עקיבא כי הוה מטי להאי פסוקא הוה בכי ווען ער איז אנגעקומען צו די פסוק האט ער געוויינט אמר האט ער געזאגט ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה מה-דאך איינער ס'האט געוואלט עסן חזיר פלייש ס'האט געוואלט טון אן עבירה, צום סוף האט ער נישט געטון א עבירה, איז אמרה תורה צריכה כפרה וסליחה ער דארף א כפרה, איז אוודאי און אוודאי מי שנתכוון לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר חזיר איינער וואס האט טאקע געטון א עבירה, על אחת כמה וכמה, אוודאי איז ער וואס ווי גרויס דארף זיין זיין כפרה, כיוצא בדבר אתה אומר אן ענדליכע זאך געפינט מען אויך, שטייט אין פסוק, ולא ידע ואשם ונשא עוונו, אז דארט רעדט מען פון א קרבן אשם איינער וואס טוט אן עבירה, וואס ער האט נישט געוואוסט בשעת מעשה, שפעטער ווערט ער געוואויר ס'איז געווען א ספק איסור דארף ער ברענגען א קרבן אשם, איז כשהיה רבי עקיבא מגיע לפסוק זה היה בוכה, רבי עקיבא ווען ער איז אנגעקומען צו די פסוק האט ער געוויינט ומה מי שנתכוון לאכול שומן, ועלה בידו חלב אמרה תורה ולא ידע ואשם ונשא עוונו מה-דאך איינער וואס האט נישט אינזין געהאט צו טוהן עבירה, אבער צום סוף האט ער געטוהן אן עבירה, זאגט די פסוק ולא ידע ואשם ונשא עוונו אז ער האט אן עבירה איז אוודאי און אוודאי מי שנתכוון לאכול חלב ועלה בידו חלב, איינער וואס האט יא אינזין געהאט צו טוהן אן עבירה און ער האט טאקע געטוהן אן עבירה על אחת כמה וכמה, אוודאי און אוודאי ווי גרויס איז זיין חטא. זאגט די גמרא איסי בן יהודה אומר, איסי בן יהודה האט געזאגט אויף דעם פסוק ולא ידע ואשם ונשא עוונו על דבר זה, ידוו כל הדווים, ווי רש"י זאגט זאלן זיך מצטער זיין א מענטש וואס האט א הארץ צו פארשטיין ווי שטארק מען דארף זיך מצטער זיין ווען מען קומט אן צו די פסוק, ווייל מען זעהט דא די הארבקייט פון אן עבירה. זאגט די גמרא ווייטער האט מען געזען אין די משנה מתייחד אדם עם אמו אז א מענטש מעג זיך מייחד זיין מיט זיין מאמע מיט זיין טאכטער, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב אסי, האט רב יהודה נאכגעזאגט בשם רב אסי מתייחד אדם עם אחותו, ודר עם אמו ועם בתו, פשט מיט א שוועסטער מעג מען זיך מייחד זיין, אבער ווי רש"י זאגט נאר לפרקים, נישט כסדר, מ'טאר נישט וואוינען ביי א שוועסטער, אבער מיט א מאמע מיט א טאכטער מעג מען אפילו וואוינען, אפילו בקביעות, זאגט אבער רב יהודה כי אמרה קמיה דשמואל, אז ווען ער האט נאכגעזאגט פאר שמואל, אמר, איז שמואל האט זיך געקריגט אויף רב אסי, שמואל האט געזאגט אסור להתייחד עם כל עריות שבתורה, ואפילו עם בהמה, אפילו מיט א בהמה טאר מען נישט, כל שכן נישט מיט א שוועסטער, נישט מיט א מאמע, נישט מיט א טאכטער. איי פרעגט די גמרא, תנן פון אונזער משנה, מען האט געזען ביי אונזער משנה מתייחד אדם עם אמו ועם בתו וישן עמהם בקירוב בשר, תיובתא דשמואל איז א קשיא אויף שמואל, איז אמר לך שמואל, שמואל קען ענטפערן, ולטעמיך, און לויט דיר, הא דתניא, איך האב א ברייתא, וואס לערנט יא ווי מיר, שטייט אין א ברייתא, אחותו, וחמותו, א שוועסטער, א שוויגער, ושאר כל עריות שבתורה, אין מתייחד עמהם אלא בעדים, טאר מען זיך נישט מייחד זיין נאר מיט עדים, איז בעדים אין, שלא בעדים לא, זעהט מען אז מען טאר זיך נישט מייחד זיין אפילו מיט א שוועסטער אן קיין עדים, איז קענסטו מיר נישט א ראיה ברענגען פון די משנה אז אין די משנה שטייט אז מען מעג, ווייל דא האמער א ברייתא וואס שטייט אז מען טאר נישט, אלא נאר וואס דען? תנאי, ס'איז א מחלוקת תנאים, איז טאקע איך לערן ווי די תנאים אז מען טאר נישט, דתניא, אזוי ווי מען האט טאקע געלערנט אין א ברייתא אמר רבי מאיר הזהרו בי מפני בתי, רבי מאיר פלעגט זאגן פאר די שטוב'ס מענטשן מאכטס זיכער אז איך בין נישט עובר אויף יחוד מיט מיין טאכטער, פשט אז מיין טאכטער איז אינדערהיים, זאל אלעמאל זיין דא אנדערע מענער, איך זאל נישט עובר זיין אויף יחוד זעהט מען אז ר' מאיר האט מחמיר געווען אפילו מיט א טאכטער, זאגט די גמרא רב טרפון, רב טרפון האט אויך אנגעזאגט אין שטוב הזהרו בי מפני כלתי, פאסט אויף פון מיין שניר אז איך זאל נישט זיין אליין מיט מיין שניר, און ליגלג עליו אותו תלמיד ס'איז געווען דארט א תלמיד וואס האט חוזק געמאכט אז רב טרפון כאילו איז צופיל מחמיר, אמר רבי אבהו משום רבי חנינא בן גמליאל לא היו ימים מועטים עד שנכשל אותו תלמיד בחמותו, דער תלמיד טאקע איז נכשל געווארן מיט זיין שוויגער. זאגט די גמרא האט מען געזען אז שמואל האט געזאגט אפילו עם בהמה, אפילו מיט א בהמה טאר מען זיך נישט מייחד זיין, פארציילט טאקע די גמרא עס איז געווען אמוראים וואס האבן מחמיר געווען אויף דעם אביי מכלליה מכולה דברא, אביי פלעג מונע זיין פון די בהמות זאלן זיך דרייען אויפן פעלד, ווען ער האט זיך דארט געדרייט האט ער זיך נישט געוואלט מייחד זיין מיט בהמות, אנדערע זאגן אז פשט דא איז אז ער האט נישט געלאזט זיינע פאסטוכער זאלן זיך אליין מייחד זיין מיט בהמות, על כל פנים רב ששת מעבר ליה מצרא האט אויך געמאכט א בריק, און האט אריבער געפירט די בהמות צום אנדערע זייט טייך כדי נישט צו זיין אויף איין זייט צוזאמען מיט די בהמות זאגט די גמרא ווייטער רב חנן מנהרדעא איקלע לרב כהנא לפום נהרא איז אמאל געווען ביי רב כהנא אינעם שטאט פום נהרא חזייה דיתיב וקא גרס וקיימא בהמה קמיה האט ער געזען ווי ער לערנט דארט און ס'שטייט דארט א בהמה אמר ליה האט ער געפרעגט פון רב כהנא לא סבר לה מר אפילו עם בהמה די ביסט נישט מחמיר אויף דעם אמר ליה האט ער געזאגט לאו אדעתאי כ'האב נישט משים לב געווען אז ס'שטייט דא א בהמה. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבא, האט רבא געזאגט, מתייחד אדם עם שתי יבמות, א מענטש מעג זיך מיחד זיין מיט צוויי יבמות מיט צוויי שוועגערנס, פשט אין די משנה האט מען געזען אז מ'טאר זיך נישט מיחד זיין מיט צוויי פרויען, ווייל קען זיין אז איינס העט נכשל ווערן די צווייטע העט זיך מיטשלעפן, אבער צוויי שוועגערנס צוויי יבמות האבן זיך פיינט איינער דעם צווייטן ווי רשי ברענגט די משנה אין יבמות, זיי האבן זיך פיינט איינער די צווייטע ווייל יעדער האט מורא אז וואס וועט זיין טאמער יענעמס מאן העט שטארבן און איר מאן העט דארף מייבם זיין און אריינעמען די פרוי איז פשט האבן זיך פיינט און ממילא האט יעדער איינער מורא איינער פונעם צווייטן צו זינדיגן איז דארט נישט דא קיין חשש יחוד און זעלבע זאך ועם שתי צרות צוויי פרויען פון איין מאן האבן זיך אויך פיינט איינער דעם אנדערן ביידע קריגן זיך ארום אויפן מאן און ממילא נישט דא קיין חשש אז איינער העט זינדיגן ווייל יעדער האט מורא פונעם צווייטן אז דער צווייטער העט מסר'ן די זעלבע זאך עם אשה וחמותה א פרוי מיט איר שוויגער א שוויגער נארמאל האט פיינט א שניר ווייל די שניר העט ירש'ענען איר מאן און זי אליין העט זי אויך ירש'ענען ממילא איז דא א שנאה פון א שוויגער צו א שניר און זעלבע זאך עם אשה ובת בעלה א פרוי מיט איר שטיף קינד מיט איר מאנ'ס קינד ווייל א קינד נארמאל א טאכטער האט פיינט א שטיף מאמע און ממילא איז דא א שנאה צווישן זיי איז צוזאמען נישט דא קיין יחוד און זעלבע זאך ועם אשה ותינוקת שיודעת טעם ביאה ואין מוסרת עצמה לביאה טאמער איז דא א פרוי וואס די פרוי האט א קינד וואס די קינד איז גענוג אלט אז זי פארשטייט וואס מיינט ביאה פשט טאמער עס העט זיין דא א ביאה העט זי קענען מסר'ן אבער זי איז נאך נישט גענוג אלט צו נתרצה צו ווערן לביאה, ווייל טאמער זי איז גענוג אלט צו נתרצה צו ווערן לביאה, איז דא א חשש אז דער מאן עט מרצה זיין סיי די מאמע סיי די טאכטער, אבער זי, טאמער זי איז נאך נישט גענוג אלט אויף דעם, און זי פארשטייט וואס ביאה איז, איז טאקע זי איז א שומר אויפן מאמע, די מאמע זאל נישט זינדיגן, איז דארט נישט דא קיין יחוד. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה אז הגדילו, טאמער די זון אדער די טאכטער זענען עלטער געווארן, איז ווילאנג זיי זענען יונג מעג מען שלאפן צוזאמען אפילו בקירוב בשר אבער ווען מען איז עלטער איז זה ישן בכסותו מעג מען שלאפן צוזאמען אבער עס דארף זיין מיט די בגדים פרעגט די גמרא וכמה וואס איז דאס הגדילו ווי וואס טייטש עלטער געווארן איז אמר רב אדא בר רב עזא אמר רב אסי תינוקת בת תשע שנים ויום אחד תינוק בן שתים עשרה שנים ויום אחד ביי א מיידל איז דאס ניין יאר און ביי א יונגל איז דאס צוועלף יאר איכא דאמרי ס'דא וואס זאגן אז תינוקת בת שתים עשרה שנים ויום אחד, תינוק בן שלוש עשרה ויום אחד, פשט ביי א מיידל איז דאס צוועלף ביי א יונגל איז דאס דרייצן, אבער וזה וזה עד שיהיו שדים נכונו ושערך צמח, פשט לויט ביידע לשונות מוז אויך זיין סימני גדלות וואס ביי א מיידל איז דאס שדים נכונו ושערך צמח, פשט א מיידל לאמיר זאגן פון פינף וואס האט סימני גדלות, איז די סימנים מיינט גארנישט, עס מיינט נישט זי איז א גדולה, ס'מיינט סך הכל אז ס'איז געוואקסן האר אפילו טאקע זי איז א קטנה, איז פון ווען הייבן אן די סימני גדלות צו מיינען עפעס? איז לויט די ערשטע לשון ביי א מיידל איז דאס ביי די נײַן, לויט די צווייטע לשון איז דאס ביי די צוועלף, אבער עס דארף טאקע זיין ביידע, נאכדעם וואס איז דא ביידע, פשט נאכדעם וואס א מיידל איז נײַן און האט די סימנים, אדער לויטן צווייטן לשון נאכדעם וואס א מיידל איז צוועלף און האט די סימנים, דעמאלטס איז געזאגט געווארן די דין פון די משנה אז מען דארף שוין שלאפן מיט א בגד, עס טאר נישט זיין בקירוב בשר, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רפרם בר פפא אמר רב חיסדא, לא שנו אלא שאינה בושה לעמוד לפניו ערום, די דין אז ס'דארף נישט זיין בגדים דאס איז נאר טאמער די מיידל שעמט זיך נישט צו שטיין פארן טאטן ערום אנע בגדים, אבל בושה לעמוד לפניו ערום, טאמער זי שעמט זיך אסור, דעמאלס טאר מען טאקע נישט אפילו מ'איז יונגער, מאי טעמא פארוואס ווייל יצר אלבשה, ס'איז א סימן אז די יצר הרע האט זיך שוין מלבש געווען אויף איר אז זי האט שוין א בושה, און ממילא שוין אסור נאר עס דארף זיין זה בכסותו וזה בכסותו. זאגט די גמרא ווייטער רב אחא בר אבא איקלע לבי רב חיסדא חתניה רב אחא בר אבא איז אמאל געווען ביי זיין איידעם רב חיסדא שקליה לבת ברתיה האט ער גענומען זיין טאכטערס טאכטער פשט זיין אייניקל רב חיסדא'ס טאכטער און אותבוה בכנפיה ער האט איר געזעצט אויף זיין שויס איז אמר ליה האט רב חיסדא געזאגט פארן שווער לא סבר לה מר דמקדשא דו ווייסט נישט אז זי איז א פרוי א מקודשת זי איז אן אשת איש מען דארף זיך מרחק זיין פון א אשת איש אמר ליה האט די שווער געזאגט פארן איידעם האט רב אחא געזאגט פאר רב חיסדא עברת לך אדרב האסט עובר געווען אויף די הוראה פון רב דאמר רב יהודה אמר רב ואיתימא רבי אלעזר אסור לאדם שיקדש את בתו שקטנה עד שתגדל ותאמר בפלוני אני רוצה רב האט געזאגט מען טאר נישט מקדש זיין א טאכטער ווען זי איז א קטנה ווי אזוי האסטו איר מקדש געווען האט רב חיסדא אים געענטפערט מר נמי עבר ליה אדשמואל דו האסט אויך עובר געווען אויף א הוראה פון שמואל דאמר שמואל אין משתמשים באישה מען טאר זיך נישט משתמש זיין מיט א פרוי און דאס אפילו א קטנה פשט זיצן אויפן שויס איז א פראבלעם. ומלאי, האט ער געענטפערט פאר רב חסדא, אנא כאידך דשמואל סבירא לי איך האלט ווי די אנדערע הוראה פון שמואל דאמר שמואל הכל לשם שמים, פשט איך האב עס געטוהן לשם שמים און שמואל האט געזאגט לשם שמים איז מותר ווי רשי זאגט אז די סיבה וואס איך האב איר געזעצט אויפן שויס ואין דעתי אחריה לחיבת אישות נישט איר צו ווייזן א חיבת אישות אלא לחיבת קורבה ולעשות קורת רוח לאמה כשאני מחבב את בתה איך האב געוואלט מהנה זיין איר מאמע מיין טאכטער אז איך בין מקרב איר טאכטער און פארדעם זעץ איך איר אויפן שויס פשט לשם שמים איז דא איז אוודאי שמואל מודה אז ס'איז נישט קיין פראבלעם.